א גוטן פרייליכן חנוכה צו גאנץ כלל ישראל, צו גאנץ כלל ישראל וויל איך אנווינטשן א פרייליכן חנוכה, איך וויל מען זאל נעמען אפאר מינוט און מיך אויסהערן, כלל ישראל האט מיטגעהאלטן א ביטערע ביטערע מעשה אפאר יאר צוריק, אפאר יאר צוריק ווי מען האט גענומען. א בחור מיט דיסעביליטיס, און נאך דעם איז געווען גראדע א יונגעל אויך, מען האט אים גענומען און מען האט אים טערבלי טערבלי מאלעסטעד דורך א מעגא נאון טו בי פעדאפיל מאלעסטער א נאון טו בי נעים אין אלל סטריטס פון וויליאמסבורג בארא פארק מאנסי מאנראו איבעראל האט ער אנגעקלאפט אין די קלאנגען דאס איז געווען א פעימאס פעימאס נאמען וואס קיינער האט נישט געלייקענט אז ער איז נישט קיין פעדאפיל מען האט נישט געלייקענט ער איז נישט קיין מאלעסטער ס'איז אפילו נישט קיין שאלה צו ער מאלעסטעד צו נישט. קיינער וואלט נישט געזאגט ס'קען נישט זיין ער האט איינעם מאלעסטעד, הי וואז א פעימעס נעים א נאון נעים טו בי ביי גאנץ כלל ישראל, ווי ס'וואוינט נאר א איד האט מען געוויסן די נאמען צו זאגן, קיינער אבער האט זיך נישט געקימערט אים צו סטאפן, אראפצונעמען פון די גאס, אפילו אריינלייגן אין א מענטל אינסטיטושען צו אין א פלאץ פאר א ריהעב מ'האט אים געלאזט לויז אויף די גאס. וויפיל וויקטימס ס'איז דא פון דער איד איז נישט צו באשרייבן. אבער ס'איז געווען איין הירא טאטע וואס מ'האט אים גערופן א משוגענער, און ער האט אפגעשטעלט די מעגא חזר אז לאמיר זיך פארשטעלן זייט ער איז אראפ פון גאס וויפיל צאן קדשים, וויפיל תינוקות של בית רבן האט דער טאטע ביז היינט געסעיווט. א טאטע שטייט אויף יעדן טאג און ער קען זאגן מיט א ברכה, ברוך השם אז היינט וועלן נאך צוואנציג ביז פופציג יונגלעך נישט זיין מאלעסטעד. יעדן טאג וואס דער טאטע שטייט אויף, שטייט ער אויף מיט א שכר. ער האט א זכיה צו קענען זאגן קלאר, היינט גייען אידישע קינדערלעך זיין סעיף אויף די סקול באסעס, אין חדר, אין גאס, אין שול, וואו זיי זענען נאר, אין מקוואות, אין שול, וואו זיי זענען נאר, זענען זיי סעיף א דאנק דער טאטע. ס'איז נישט געווען קיין רבנים, רב'ס, עסקנים וואס האבן געטראכט אפילו מ'דארף אפשטעלן דעם מעגא חזר. אז נישט וועט א האלבע וועלט זיין מאלעסטעד, איין משוגענע טאטע וואלט אנשטאטס קומען צו דיר, קומען צו אים און ראטעווען אים אויסצוהערן און זעהן וואס דא געשעהן, קיין שום סופארט האט ער נישט געהאט אבער נאך פון די משוגענע נחום ראזענבערג. מען האט אים נישט געלאזט האבן קיין סופארט פון קיין משפחה, פון קיין עלטערן, פון קיינעם, איין מעגא חזיר האט אים אפגעשטעלט. יעצט לאמיר זיי ווייטער פרעגן, האט זיך איינער געקימערט אויף די וויקטימס זייט מען האט אויסגעפונען ער געווארן מאלעסטעד? איז איינער געווען אים סופארטן, צו אין קאורט, צו מענטעלי, צו פיזיקלי? צו אים געבן א גוט ווארט, דער וויקטים פלאגט זיך ביזן היינטיגן טאג, ער איז פארקריפלט, ער האט נישט קיין נארמאלע לעבן, ער פלאגט זיך מיט די לעבן, ס'גייט אים נישט גוט די לעבן, ער איז ממש פארקריפלט ווייל ער איז אדורך די הענט פון אזא מעגא חזיר. רבותי, מ'גייט דא זיין שאקט. אלע זענען געקומען סופארטן דעם מעגא חזיר אין קאורט. אז ס'איז געווען אז גרויסע רביס אין א גרויסע קהילה דארט ווי די מעגא חזיר באלאנגט און זיינע עלטערן באלאנגען, האט גאר געשיקט סופארט פאר אים אין קאורט, מ'האט זיך אזוי געזארגט, אזוי ווייט, איך וויל יעדער איינער זאל עס הערן, ער איז געווארן גע'פסק'נט אין קאורט אלס א לעוועל טרי סעקס אפענדער, איינס פון די הייעסט נאמבערס לעוועל טרי סעקס אפענדער, אבער כלל ישראל זארגט זיך נאך אלץ נישט, די וויקטימס זאל באקומען סופארט, נישט אין זאגן א גוט ווארט, נישט אין באטראכטן זייט ער געווארן מאלעסטעד, נישט צו קומען פרעגן וואס מאכסטו היינט, וואס טוסטו היינט, האסטו א דזשאב, ביסטו אין ישיבה, קען איך דיר עפעס העלפן, זאגן די ווארט איי לאוו יו, כ'האב דיך ליב, וואס קען איך טון פאר דיר דיר גרינגער צו מאכן דיין לעבן, אבער דער מעגא מעגא חזיר איז שוין ליידער אינדרויסן און מ'האט זיך געזארגט אפילו ער זאל שוין האבן א דזשאב און ווי, אין א ספרים סטאר אין מאנסי, ס'הייסט עפעס מרכז ספרים, ס'לעבן א גרויסע סופערמארקעט אין מאנסי, מרכז ספרים, ער האט א דזשאב אין מאנסי אין א ספרים סטאר, גאר לעבן א סופערמארקעט, רבותי! לאמיר טראכטן איין מינוט. מען רעדט דא פון א מעגא חזיר וואס ווען מען האט אים אפירגענומען ביי די סעקס קריים יוניט האט ער געזען האו הי איז ביאינג טעיפט ביי אודיאו ענד ביי ווידיאו. ער האט נישט געבעטן קיין לויער, ער האט נישט פארלאנגט קיין לויער, ער האט געוואוסט ער דארף נישט רעדן, ער קען נעמען א לויער זאגן איך וויל נישט רעדן. ס'דא רייטס. רופט זיך אן דער מעגא חזיר. איי רימעמבער סיקסטי סיקס זירא איי רימעמבער סיקסטי וויקטעמס ביי פעיס און ביי נעים הו איי פערסענלי מאלעסטעד. א מעגא חזיר גייט און פראגרעמט אריין אין זיין קאפ זעכציג ששים בכרם אחד האט ער אריינגעפראגרעמט אין זיין קאפ איי רימעמבער דעם ביי פעיס און ביי נעים אזוי קלאר האט ער זיי נאך געדענקט, ווייל ווער ווייסט וויפיל מאל האט ער עס געטון מיט אלע זעכציק יודישע אידישע קינדערלעך תינוקות שבית רבן די צאן קדשים, רבותי, אים זארגט מען זיך יעצט, אוי ער קומט שוין ארויס שוין פון תפיסה צום יום המוות, נעבעך ער דארף האבן א דזשאב, מען דארף זיך זארגן פאר א דזשאב, וואס איז וועגן די וויקטעם? ווער האט זיך אמאל געזארגט צו קומען צו אונז צו זאל עס זיין אין קאורט, זאל עס זיין אינדערהיים, זאל עס זיין אין שול, זאל עס זיין ווי נאר אימער? האט זיך איינער ביז היינט געזארגט די וויקטעם זאל האבן א דזשאב? האט זיך איינער געזארגט אים צו העלפן צו קענען גיין צו די בעסטע טעראפיסט און דאקטורים און וועלן אביסל מיטהעלפן מיט די באצאלן? ס'קאסט א פאראוואניע. האט זיך איינער אמאל געזארגט? דער פעדעפייל, די מעגא נאון חזיר טובי, האט היינט א דזשאב אין מרכז ספרים עפעס אין מאנסי, נעקסט דאר פון א גרויסע סופערמארקעט, א אידישע סופערמארקעט. רבותי שטעלטס ענק פאר א בחור צו א יונגל א אינגערמאן וואקט אריין די ספרים סטאר מען וויל קויפן א ספר פאר חנוכה און פלוצלינג זיי ווערן בא'עוול'ט זייער לעבן וואס איז דא געשעהן? כ'בין געקומען קויפן א ספר און איינער בא'עוול'ט מיין לעבן, ווייל מ'האט זיך נעבעך געזארגט די מעגא חזיר וואס מ'האט אים פופציג משנה צוריק אריינגעלייגט אין תפיסה, ווייל אין תפיסה האט ער אנגערירט גוים, אין תפיסה, מ'האט אים געמוזט צוריק אריינלייגן אין תפיסה. ער האט יעצט גאר א דזשאב און די וויקטים וויינט, די וויקטים פלאגט זיך, די וויקטים איז פארקריפלט, הי דאזענט העוו א לייף, ער האט א דזשאב אין א ספרים סטאר, מען האט זיך נעבעך אזוי געזארגט, כלל ישראל ווי איז מען געגאנגען אזוי ווייט? און ס'עט זיך אנהייבן צו זיין מעשות אין מאנסי, וועמען וועט מען דא בלעימען? וועמען וועט מען דא בלעימען? רבותי שלאפן מיר? יעצט וויל איך פרעגן הרב הגאון הצדיק רבי חיים לייביש ראטנבערג שליטא פארשעי'ער רב, ווען איך בין געקומען צו אייך און געוויינט צו אייך וואס טוט מען דא, מען האט אזוי בא'עוול'ט מיין זון, איך בין אריבערגעלאפן צו רבנים הערן וואס זיי האבן צו זאגן, זיי ווילן מיך סופארטן, כ'בין געווען ביזי דעת תורה צו כ'מעג אים אריינלייגן אין תפיסה. האט ר' חיים לייביש ראטנבערג פארשעי רב וואס שטיצט די גרויסע מעגא מוסד שטערן וואס האט שוין אריינגעלייגט אזויפיל אידן אין תפיסה, ר' חיים לייביש ראטנבערג פארשעי רב האלט אין באזוכן בית מדרש די מעגא מוסד ווייל ער שטיצט זיין שול און ער געבט געלט פאר זיין שול פארשעי רב וואס טאנצט מיט פידזשאמע בעקיטשעס און ווארפט שוין עפלעך און פליעט אין די הימל. האב איך אים דעמאלטס אפגעקאלט און איך דערצייל פארן פארשעי רב וואס גייט פאר, זאגט ער בזה הלשון, זאג מיר נישט די נאמען פון דעם מעגא חזר, לאמיך אייך פרעגן, הייסט ער מאיר דאסקאלאוויטש? זאג איך רבי, יא, פרעג איך די רבי וואס וואס דאכט זיך אפילו ביי אייך אז ער הייסט מאיר דאסקאלאוויטש, כ'האב אייך אפילו נישט געזאגט די נאמען, זאגט ער מיר ליידער ליידער ער האט שוין אנגעקלאפט אויף די מאנסי קלאנקע, ביי מיר אין בית מדרש איז דא פיר קינדערלעך וואס ער האט ביטערליך מאלעסטעט. נאכאמאל פארשעי רב זאגט ער מיר בית מדרש דעמאלטס ווען כ'האב אים גערופן אנפאנג ווען כ'האב אויסגעפונען מיין זון איז געווארן מאלעסטעט, זאגט ער בזה הלשון ליידער ער האט שוין אנגעקלאפט אויף די מאנסי קלאנקע. ער האט פיר קינדער ביי זיך אין בית מדרש אין פארשעי וואס ער האט זיי ביטערליך מאלעסטעד דאס כלב האט שוין זיי מאלעסטעד. ווי איז געווען די פארשעי'ער רב עפעס צו טוהן? פיר קינדערלעך ביטערליך מאלעסטעד ס'איז נישט בייגעפאלן, מ'דארף מאכן א סטאפ? ס'איז נישט בייגעפאלן די מעגא חזר זאל געט היס פאניש מ'נעמט אים אראפ פון גאס און מ'לייגט אים אין א תפיסה א משוגעים צענטער א ריהעב צענטער? געלאזט גיין. איך רוף אן קיין מאנרא אין קרית יואל, דער בית מדרש האט צוויי קינדער, א אנדערע בית מדרש אין קרית יואל האט דריי קינדער, ער האט מאלעסטעט אכט קינדער אין א מקווה אין קרית יואל, רבותי איך וויל יעדער איינער זאל דאס הערן, איך האב ארומגערופן ווי ס'נאר דא אידישע שטעטלעך אדער פלעצער, סקווערע שטעטלעך, האט מען גאר אנדערש געשפילט, מיר האבן קיינמאל קיינמאל נישט געטוהן אין מאלעסטעישאן קעיסעס, מיר ווייסן אפילו נישט וויאזוי צו האנדלן אזעלכע זאכן, סקווער האט דאך מעידזשער מעידזשער מאלעסטעישאן קעיסעס, מיר האבן קיינמאל נישט געטוהן אין מאלעסטעישאן קעיסעס, איך זאל קאלן קיין לעיקוואד צו מאקיל קאטלער, אזוי האט מען מיר געזאגט אין סקווערע שטעטל, צוויי גרויסע דיינים אין סקווער. רבותי, איך וויל מען זאל הערן גאר וואס טוט זיך דא ביי כלל ישראל, די מעגא חזר האט א דזשאב אין מרכז הספרים אין מאנסי, ס'גייט קיינעם נישט אן א לעוועל טרי סעקס אפענדער, און די וויקטעם איז פארקריפלט, די וויקטעם האט נישט קיין לעבן, מ'האט אים אומגליקליך געמאכט, מ'זארגט זיך דער לעוועל טרי סעקס אפענדער זאל האבן א דזשאב אין א פארעם סטאר נעקסט א אידישע סופערמארקעט. שטעלט זיך פאר ווען מ'וויל דארט קויפן פרישטאג אדער לאנטש צום ארבעט, און ער קען נישט האלטן זיין הענט ער קען אפילו טאטשן א פרוי צי א יונגעלע, נאך וועט מען וויינען? ווער האט נישט געוויסט פון די נאמען צו זאגן? ווער האט אים געגעבן א דזשאב אין מאנסי? פארוואס האט ער א דזשאב? יעצט לאמיר גיין ווייטער. ר' נחום ראזענבערג שרייט מען זאל נישט עפענען די טירן פאר קיינעם בפרט די מוסדות שיקן חנוכה קליינע קינדער נאך צדקה. איך וויל זאגן א שאקינג זאך. די ערשטע טאג חנוכה. פיר יונגע קינדערלעך מיט רעפלס מיט פישקעס קלאפן אויף מיין טיר. פיר יונגע קינדערלעך אין די עידזשעס פון דריי יאר, פיר יאר, פינף יאר, כ'רעד נישט פון צען יאר אלט. יונגע קינדערלעך, שלא טעמו טעם חטא, מען קומט מיט פישקעס אדער מיט סקרעטשינג לאטערי פון קרן מרבה חכמה פון סאטמאר, שוין א אלטע דזשאוק דאס, יעדעס יאר ווען א סאטמארע רעפל ווייסט מען די נאמען קרן מרבה חכמה, מען שיקט תינוקות של בית רבן זאלן גיין שנארן פאר די רייכע מוסדות, שטעלטס ענק פאר איך בין א פעדאפייל, שטעלטס ענק פאר איך בין א מעגא חזיר, איך נעם אריין אזא יונגעלע צו מיר אינדערהיים איך זאג אים, איך געב דיר אפילו צען דאלער, אבער איך מאך אים אומגליקליך. רבותי, ווי אזוי מעגן מוסדות גיין און נעמען קליינע קינדערלעך און זיי שיקן צו פרעמדע טירן הוז דאר אר דעי נאקינג און? מ'האט יעצט געהאט א בחור'ל האט מאלעסטעט זיין אייגענע קאזין א מיידעלע. רבותי, די ערשטע טאג חנוכה קלאפן צו מיר אריין פיר קינדערלעך, אלע יונגע צוציקס. דריי יאר, פיר יאר, פינף יאר, קרן מרבה חכמה די זאך וואס מ'דארף סקרעטשן, מ'לייגט געלט, איינס איז פאר א דאלער, איינס איז פאר פופציג סענט, רבותי, זאגט נישט נחום מען זאל דאס נישט טון, כ'וואלט געקענט רואיגערהייט ארייננעמען די קינדער און זיי אזוי מאלעסטן, רבותי, מוסדות, וואו זענען אבער די טאטעס און די מאמעס? וואו זענען טאטעס און מאמעס לאזן ארויס די טייערסטע דיימאנט פון די הענט?

טייערסטע זאך, יור טייערסטע דיימאנד, וואלד יו סענד יור טשיילד וויט יור וועדינג רינג אר יור דיימאנד רינג אראונד אין די סטריט? וואלד יו? וואלד יו לעט יור יונג טשיילד פלעי וויט יור דיימאנד רינג און גיוו איט אים טו פלעי אין די סטריט ענד סעי אקעי ווען יו פיניש ברינג איט בעק טו מי מאמי? דאס זעהט מען נישט! וואלט א מאמע געגעבן פאר א יונגעלע פון פיר פינף יאר אלט א הונדערטער צו שפילען אין גאס? פארוואס דעמאלס שיקן ארויס די טייערסטע דימאנט אין גאס צו יעדע פרעמדע טיר, ווער ווייסט פון וועלכע נגע חזיר וועט דאס קינד אריינקלאפן. רבותי, יעצט ווי כ'האב אנגעהויבן צו רעדן איז געווען פיר קינדערלעך, היינט נאכט וועט זיין די צווייטע לעכט צינדען. כ'האב אנגעהויבן נאר צו דיילן ר' נחום ראזענבערג'ס האטליין קלאפט מען ביי מיר אויפן טיר פיר יונגלעך. שוין די צווייטע טאג חנוכה, היינט ביינאכט וועט זיין די צווייטע נאכט. רבותי, בלי שום גוזמאות, טייערע טאטעס און מאמעס, וויפיל נאך קינדער דארפן זיין מאלעסטעד? די מוסדות דארף געלט, זאלן זיי שיקן עדאלטס, זאלן זיי ארום גיין, דינגען יונגעלייט זאלן ארום גיין און שנארן פאר זייערע מוסדות, נישט תינוקות של בית רבן, נישט די צאן קדשים, נאך וויפיל וועט מען דארפן האבן מאלעסטעד? רבותי, ענק מאמעס, איך וויל ענק עפעס זאגן, ווען מען דארף שוין גיין פאר טערעפי איז טו לעיט, דאס קינד איז שוין א וועדזשטעבל, און מען עט עס באהאלטן פאר שידוכים, עט ער ארויסלאזן מיט אזא מין גט, ווייל עט האבן א פארקריפלטע לעבן נאכן חתונה, און מען עט קענען נאכדעם זינגען שידוכים. טייערע מאמעס, שיקטס נישט צו קיין טירן יונגע קינדערלעך פון פיר און פינף יאר אלט, ס'איז א רציחה. איך זאג פאר מיין רעבעצין, שטעל דיך פאר איך בין א פעדאפייל און איך ברענג אריין דאס יונגעל אין שטוב, מען סקרעטשט קער מרבה חכמה, ס'איז א חכמה, תינוקות של בית רבן דארפן אנקלאפן ביי א סטרעינדזשערס דארס, ביי דארס אוו סטרעינדזשערס, ביקאוז די רייכע מוסדות גייען האבן נאך א דאלער ביי זיך אין די בענק, וואט אבאוט די טשילדרען? מאדערס וועיק אפ! ס'איז פונקט ווי איר גייט און איר געבט פאר די קליינע יונגעלע אייער דיימאנד רינג צו שפילן, קענסט עס אפילו נעמען אין גאס אבער ברענג עס צוריק צו מאמי! יא די קינד איז מאלעסטעד און יעצט ברענגט מען עס צוריק צו מאמי, פריער איז געגאנגען נאך חנוכה געלט און א פעדאפייל האט אים מאלעסטעד און געטאטשט ווי מען דארף נישט, יעצט קומט ער צוריק צו מאמי אבער ער איז מאלעסטעד! ר' נחום ראזענבערג שרייט און ער בעט זיך מען זאל דאס נישט טון, ר' נחום איך לאז אייך וויסן, ס'גייט ווייטער אן אין גרויסן, כ'האב עס מיטגעמאכט נעכטן נאכט די ערשטע נאכט און היינט יעצט ווען כ'האב אנגעהויבן נאר צו דיילען אייער האטליין, פיר קינדערלעך קלאפן און קלאפן אויף מיין טיר, רבותי מ'רעדט דא קליינע קינדער פון פיר יאר און פינף יאר און זעקס יאר. קער מרבה חכמה סקרעטשינג מיט רעפעלס פון א דאלער און פון די פאפס גייט אמאל ארויסקומען עפעס אלעס איז תזכו למצוות ווען מען סקרעטשט עס רבותי סקרעטשן זאל מען סקרעטשן די קאפ פון די מוסדות נישט פון תינוקות של בית רבן מאמעס איך זאג ענק נאכאמאל ווען מען דארף גיין פאר העלפ איז איט טו לעיט היז סטעיאינג א וועדזשטעבל יו נאט גאנע בי עיבל טו פארגיוו יור סעלף פאר א סקרעטש לאטערי אז א פרעמדע סטרעינדזשער זאל ארייננעמען דיין קינד אין די הויז און מ'האט געסקרעטשט, נישט דאס רעפל, מ'האט געסקרעטשט די נשמה פון דיין קינד, ווייל דו האסט אים געלאזט גיין נאך געלט, האסט'ס רחמנות געהאט אויף די מוסדות, איך ווייס מ'צווינגט די קינדער, איך ווייס אבער קומט א פאניש נאכדעם, ס'לוינט זיך מ'זאל פאנישן די קינדער נאך חנוכה וואס מ'האט נישט אריינגעברענגט קיין געלט, אבער דאס קינד איז נישט מאלעסטעד, ער האט נישט אנגעקלאפט ביי א טיר פון א סטרעינדזשער, רבותי! מען זאל זיך ווייטער זארגן אז דער מאלעסטער זאל באקומען א דזשאב אין א ספרים סטאר נעקסט צו א גרויסע היימישע חסידישע סופערמארקעט און נאכדעם וועט מען וויינען די זעלבע זאך וועט מען וויינען ווען קינדער קלאפן אן אין טירן פון סטרעינדזשערס מען גייט סקרעטשן רעפלס און קערן מרבה חכמה רבותי נאכדעם זאלט איר וויסן ס'גייט ווייטער אן מאמעס, ס'קומט זיך פעטש פאר יעדע מאמע וואס גייט און געט ארויס איר טייערסטע דיימאנט זאל גיין צו א דאר פראם א סטרעינדזשער, יו גאנע קריי עפטער דעט, עסט דיך נישט קענען מוחל זיין, לעטס דו קאנסטראקטיוו, לעטס נאט פאל פאר די מוסדות, רבותי האטס רחמנות אויף ענקערע קינדער, רבותי די ציבור פון מאנסי זאל ארויס גיין צו די ספרים סטאר אים מוחה זיין, אונז וויל מען נישט קיין לעוועל טרי סעקס אפענדער אין מאנסי בכלל ובכלל, רבותי ער איז א מייער דאסקעלאוויטש איז א לעוועל טרי סעקס אפענדער, ער קודם כל ער טאר נישט זיין אין א ספרים סטאר, ער איז נאט עלאוד זיך צו דרייען לעבן קינדער, אדער וואו ס'איז דא קינדער, אדער ס'איז דא א מוסדות וואו א פלאץ ס'דרייען זיך קינדער, אין יענעם נעיבארהוד טאר ער נישט זיין, זיין פאראל אפיסער געפינט עס אויס ווערט ער פארלאקט צוריק. רבותי מאנסי, כ'האב ענק געווארענט, א לעוועל טרי סעקס אפענדער דרייט זיך ביי ענק אין די נעיבארהוד, מרכז ספרים. גייטס אהין און מאכט זיכער ער איז מער נישט דארט, ווייל ווער ווייסט ווי ער גייט גיין נעקסט, נאכדעם וועט מען וויינען מ'האט אייך נישט געווארנט. א פרייליכן חנוכה, א פרייליכן תמיד, רבותי, שוין צייט צו טון עפעס קאנסטראקטיוו, ענד דאנט לעט יור טשילדרען טו גאו עפטער מאני פאר חנוכה, זארגטס ענק נישט פאר די מוסדות, זארגטס ענק פאר ענקערע קינדערלעך, פאר זייער סעיפטי, זיי טארן נישט אנקלאפן אין א דאר פון א סטרעינדזשער, נאכדעם איז שוין טו לעיט. רבותי, פאלגטס די טאטע, הערטס אמאל צו צו די טאטע. א פרייליכן חנוכה, א פרייליכן תמיד, ענד סעיוו טו יור טשילדרען. כל טוב. טייערע טאטעס און מאמעס, אזוי ווי ס'איז א מנהג ישראל, די מוסדות הקדושים קומען מיט זייערע טעקטיקים, מיט די טעקטיק, מיט די טעראר, און מ'זאגט אן פאר די קינדערלעך, קינדערלעך ס'איז יעצט חנוכה, מען דארף ארום גיין נאך געלט און אריין ברענגען געלט פאר די מוסדות. וועלכע יונגעלע עס וועט נישט אריין ברענגען קיין געלט וועט ווערן געפאנישט, אדער ער גייט נישט באקומען די פרעזענט וואס מען זאגט צו פאר די קינדער וואס ברענגען אריין געלט אום חנוכה זאלן באקומען א פרעזענט. טייערע טאטעס און מאמעס זייטס שטארק ביי אייך, אזוי ווי יצחק אבינו האט נישט געקווענקעלט קיין צוויי מאל, אויב די אייבערשטער האט געהייסן מען זאל אים שעכטן האט ער געזאגט טאטי בינד מיך צו, לייג מיך אויף די מזבח און שעכט מיך, נישט צוויי מאל געטראכט, איך גיי שוין נישט לעבן, ווען די מעסער שניידט איי וויל העוו פעין, ער האט גארנישט געטראכט, דער אייבערשטער הייסט איך דארף ווערן געשאכטן, טאטי בינד מיך צו! שעכט מיך, טייערע טאטעס און מאמעס זאגטס אן די קינדער זאלן זיין פראוד און זאגן פאר די מוסדות, צו זאל עס זיין יעצט, צו זאל עס זיין נאך חנוכה, אונז זעמיר גרייט זיך צו לאזן שעכטן אויף די מזבח, אונז גיימיר נישט נאך געלט, אונז זעמיר גרייט פאר א פאניש. אונז זעמיר גרייט נישט צו באקומען קיין מתנה, אבער איבער חנוכה זעמיר אלע געווען סעיף און סאונד, קיינער פון אונז זענען נישט געווארן מאלעסטעד, אונז האמיר נישט גיין, אונז האמיר נישט געדארפט גיין צו א דאר אוו א סטרעינדזשער, אונז האמיר נישט געדארפט נאכלויפן סטרעינדזשערס אין בית מדרש ביי מנחה מעריב, צו א סטרעינדזשער האט אונז מיטגעשלעפט אין מקווה, ס'קומט א פרומקייט מ'גייט אין מקווה, פאר חנוכה לעכט צינדען, רבותי, טייערע טאטעס און מאמעס, ענקערע קינדער איז ענקער טייערסטע דיימאנד, דאס איז ענקער דיימאנד רינג, דאס איז ענקער דזשולערי, דאס איז ענקער געלט, דאס איז ענקער הויז, דאס איז ענקער אלעס, א טשיילד קאמס ביפאר עווריטינג אין לייף. א טאטע מאמע וואלט געגאנגען אין פייער נאך א קינד? ס'ברענט א בילדינג וואלט א טאטע מאמע אריינגעלאפן צו ראטעווען דאס קינד? זאל קומען פלאמען זאל איך פארברענט ווערן אבער איך ווייס איך האב געטרייט צו סעיוון דאס קינד. טייערע טאטעס און מאמעס איך בעט ענק, לערנטס אויס ענקע קינדער שטארקייט, פראוד אוו דעירסעלווס, אונז גיימער נישט נאך געלט זאל די מוסדות סטראשנען מיט א פאניש, זאל די מוסדות סטראשנען מען באקומט נישט די פרעזענט וואס מען זאגט צו און דער וואס ברענגט אריין געלט וועט באקומען א מתנה, אבער די קינד קען זאגן איך האב מיך געלאזט לייגן אויף די מזבח, טאטי בינד מיך צו איך זאל זיין סעיף איבער חנוכה, בינד צו מיין הענט און פיס איך זאל נישט קענען וואקן צו א דאר אוו א סטרעינדזשער, בינד מיך צו קיפ מי האום. איך וויל נישט קענען אנקומען צו א דאר אוו א סטרעינדזשער נאכדעם בין איך א וועדזשטעבל פאר די רעסט אוו מיי לייף, בינד מיך צו, לייג מיך אויף די מזבח, לאז נישט די מוסדות צוליב זיי גיי איך ווערן א קרבן חטאת לעולם ועד, בינד מיך צו, האלט מיך ביי דיר אינדערהיים, לאז מיך נישט וואקן צו א דאר אוו א סטרעינדזשער, בינד צו מיין הענט און פיס, אבער איך וויל דארט נישט קענען גיין. זאל איך באקומען מיין פאניש, זאל איך באקומען די פאניש און איך באקום נישט קיין פרעזענט, די פרעזענט איז איך בין גאנץ חנוכה בין איך געווען סעיף און סאונד, נישט מאלעסטעד, נישט פארקריפלט מיין נשמה. טייערע טאטעס און מאמעס, קיעפ סטראנג ענד קיעפ יור טשילדרען סטראנג, טעל דעם, מעיק דעם פראוד, בי פראוד, מיין קינד איז נישט געגאנגען נאך געלט אבער ער איז א הייליגע נשמה, איך האב מיך נישט דארפן פלאגן מיט אים נאך חנוכה. הער צו א געוויין פון א טאטן, ער מאכט מיר משוגע מיט די גיהנום וואס מ'האט דא געטון. טאטעס, זארגטס ענק נישט אויף די מוסדות, זארגטס ענק אויף ענקער קינדערס נשמה. עט ער נישט באקומען די פרעזענט, עט ער באקומען א פאניש. אונז זעמיר גרייט צו גיין פאר די פאניש, אבער אין מאלעסטעד זאל מיר נישט ווערן איבער חנוכה ווייל די מוסדות דארף נאך פופציג סענט. זיי האבן שוין געמאכט געלט ביי חוואלעס קיסל, צו ביי אנדערע צייטן. קינדער זאלן נישט גענוצט ווערן צו לויפן טו דארס אוו סטרעינדזשערס און געטטינג מאלעסטעד רייט און לעפט, אזוי ווי יצחק אבינו איז געלאפן טאטי בינד מיך צו, די זעלבע זאך רבותי לאזטס דאס נישט געשען, א פרייליכן חנוכה א פרייליכן תמיד.